ברוך השם מסכת נזיר דף י ח עמוד א' די צווייטע שורה פון אויבן.
תא שמע, איך וועל זיך פושט זיין די שאלה וואס מען האט פריער געפרעגט, וואס איז פריער געווען די שאלה? אז איינער האט אויף זיך גענומען נזירות ווען ער איז געוועזן טמא, איז דאך דער דין. אז די כאטש די נזירות איז אויף אים חל כל דקדוקי נזירות איז אויף אים חל, דאך זאגן מיר אז די נזירות טהרה הייבט ער נישט אן גלייך צו ציילן, ער דארף ווארטן מען זאל אויף אים שפריצן דעם דריטן און דעם זיבעטן ער וועט זיך טובל'ען, האבן מיר געהאט א שאלה, רב אשי האט געפרעגט אז צי זאגן מיר ער דארף זיך נישט אפשערן, ווייל ווען איז דא דער דין פון אפשערן זיך נאר טהור שנטמא ווייל ער האט מטמא געווען די נזירות, אבער דא האט ער דאך גארנישט נישט מטמא געווען, אדער ניין, דא דארף מען זיך אויך אפשערן. איך וועל זיך פושט זיין, שטייט אין דער ברייתא, ווערט אין פסוק געזאגט וטמא ראש נזרו. זאגן מיר, בטהור שנטמא הכתוב מדבר, דער פסוק רעדט זיך בטהור שנטמא, וואס פאר ווערטער איז דאס טהור שנטמא? א ריינער מענטש איז געווארן טמא? מען מיינט ער האט אנגעהויבן צו ציילן נזירות בטהרה און נאכדעם איז ער געווארן טמא, און וויאזוי זאג איך אז דעמאלט או שהוא טעון העברת שער, ער דארף אפשערן די האר, והבאת ציפורין, און ער דארף אויך ברענגען צוויי עופות צוויי תורים, איינס פאר א חטאת און איינס פאר א עולה, און אויך דארף ער ברענגען א אשם, ולפטור את הנזיר בקבר, איך גיי פאַטערן, אַז איינער האָט אויף זיך גענומען נזירות, ווען ער איז געוועזן טמא, שאין טעון העברת שער, ער דאַרף זיך ניט אָפּשערן אין זיבעטן טאָג, והבאת ציפורים, און אויך דאַרף ער נישט ברענגען די שני תורים, און די זעלבע זאַך, ער דאַרף נישט ברענגען קיין אשם, אַזוי האָבן מיר דאָך געלערנט בפירוש אין דער משנה, אינו מביא קרבן טומאה, קיין קרבן ברענגט ער נישט. והלא דברים קל וחומר, איך ווען נישט כ'זאל האבן דעם מיעוט פון דעם פסוק וואלט איך געהאט א קל וחומר אז ער זאל יא דארפן האבן העברת שער, וואס איז די קל וחומר? מאדאך טהור שנטמא, אז כ'בין געווען טהור און כ'בין געווארן טמא איז דאך אביסל געווען ווי געהעריג, איז דאך געווען א שטיקל צייט א נזיר טהור, ער האט דאך געציילט אביסל טעג פון נזירות בטהרה, דאך זאג איך. ווייל ער איז געווארן טמא, טעון העברת שער, דארף ער אפשערן די האר, והבאת ציפרין, און ער דארף אויך ברענגען ציפרין. וועלכעס צווינגט אים דאס צו ברענגען? דאס וואס ער איז געווארן טמא, מי שהיה טמא מתחילה, אז גלייך פון די ערשטע מינוט אן איז ער געווען טמא, בשעת ער האט אויף זיך גענומען די נזירות איז ער שוין געווען פון פריער טמא, אינו דין איז אוודאי און אוודאי אז דא איז דאך א הארבערע טומאה עס איז גארנישט ניט געווען ביי דעם מענטש קיין ביסל טהרה שיהא טעון ער זאל דארפן האבן העברת שער מען זאל אים אפשערן די האר אין זיבעטן טאג והבאת ציפרין אזוי וואלט איך געוואלט מיינען תלמוד לומר דעריבער דארף מען דער פסוק זאגן וטמא ראש נזרו דער וטמא ראש נזרו איז מיר איבריג.

דעמאלט זאגט דער פסוק שיהא טעון אז ער דארף האבן העברת שער מען זאל אפנעמען די האר והבאת ציפרין און ברענגען די קרבן וואס א נזיר טמא ברענגט צוויי תורים איינס פאר חטאת איינס פאר א עולה און אויך א אשם ולפטור את הנזיר בקבר אויב בשעת ער איז געווען בקבר האט ער אויף זיך גענומען נזירות, דאס הייסט אז פון ערשטן מינוט אן איז ער געווען טמא, דעמאלט איז נישט דא די דין פון תגלחת. שמע מינה בין איך זיך פושט פון דא א די שאלה וואס רב אשי האט געפרעגט אז מען דארף אים ניט אפשערן. תוספות. פרעגט די גמרא, מאן תנא, ווער וועט אויסקומען הא דתנו רבנן, דאס וואס די רבנן האבן געלערנט, אין בין טמא שנזר, ס'איז נישט דא קיין חילוק, טמא, בשעת ער איז געווען טמא שנזר האט ער אויף זיך גענומען נזירות, לנזיר טהור שנטמא, צו א נזיר טהור וואס ער איז געווארן טמא, איז נישט דא קיין חילוק, אלא נאר דאס איז צווישן זיי א חילוק. שטמא שנזר, אַ טמא, װאָס ער האָט אױף זיך גענומען נזירות, איז, זאָגן מיר, װען הײבט ער אָן צו צײלן? װען? שביעי שלו עולה מן המנין, דעם דריטן טאָג, און דעם זיבעטן טאָג שפּריץ איך אױף אים. פון די מי חטאת, אין זיבעטן טאג ער איז זיך טובל ווערט שוין גערעכנט דער זיבעטער טאג דער ערשטער טאג פון די נזירות טהרה, ווייל צומארגנס דעם אכטן טאג דארף ער נישט ברענגען קיין קרבן. ווי איז אבער ונזיר טהור שנטמא, אז איינער האט גענומען אויף זיך נזירות בטהרה און ער האט געציילט אפאר טעג נאכהער איז ער געווארן טמא, איז דאך אויך דער דין אז ער דארף אנהייבן צו ציילן נזירות פון אויפסניי, ער קען נאך נישט ציילן, די ערשטע זאך דארף ער זיך ריין מאכן, מען שפריצט אויף אים פון די אשעס פון די פרה אדומה דעם דריטן טאג און זיבעטן טאג, און דאך זאגן מיר א נזיר טהור שנטמא, אין שביעי שלו עולה לו מן המנין, דער זיבעטער טאג ווערט נישט גערעכנט דער ערשטער טאג, ווען ווערט גערעכנט דער ערשטער טאג? דער אכטער טאג ווען ער ברענגט א קרבן, אויב א טמא שנזר דארף דאך נישט ברענגען קיין קרבן, ווערט שוין גערעכנט דער זיבעטער טאג, אבער נזיר טהור שנטמא וואס ער וועט דאך דארפן ברענגען א קרבן דעם אכטן, דעמאלט ווערט גערעכנט דער ערשטער טאג דער אכטער, ווי ווער גייט דאס? די ברייתא, אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, רבי היא, דאס גייט ווי רבי, דאמר רבי, רבי האט געזאגט אז ביי נזיר טהור שנטמא איז אין נזירות טהרה חלה, די נזירות טהרה הייבט נישט אן צו ציילן אלא עד שמיני, ביז דעם אכטן טאג, דאי תימא רבי יוסי ברבי יהודה היא, אויב דו וועסט זאגן דאס גייט ווי רבי יוסי ברבי יהודה, האמר, רבי יוסי ברבי יהודה לערנט אפילו נזיר טהור שנטמא, נזירות דטהרה, משביעי היא דחיילא, די נזירות דטהרה הייב איך אן צו ציילן פון זיבעטן טאג, נישט ווי מיר האבן געלערנט פריער דעם אכטן טאג ווען מען ברענגט די קרבנות, פרעגט די גמרא מאי רבי ומאי רבי יוסי ברבי יהודה, ווי האבן מיר א מחלוקת פון רבי'ן מיט רבי יוסי ברבי יהודה? דתניא מיר האבן געלערנט וקידש את ראשו ביום ההוא, פריער שטייט אין פסוק ביום השמיני יביא שתי תורים וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וקידש ראשו ביום ההוא, איז אויף וועלכן גייט אראפ די ביום ההוא? ביום הבאת קרבנותיו דברי רבי, אז דעם טאג ווען ער ברענגט דעם קרבן, דעם אכטן טאג, דעמאלט וקידש ראשו, דעמאלט הייבט ער אן צו ציילן די נייע נזירות. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, רבי יוסי ברבי יהודה זאגט, ביום תגלחתו, אז דער וקידש ראשו גייט אראפ אויף דעם זיבעטן טאג, איי, עס ווערט דאך דערמאנט נאכדעם ווי ער ברענגט דעם קרבן, רעדט שוין דער פסוק פון אכטן, די גמרא האט עס באלד מפורש. זאגט די גמרא נאך א זאך, והא דתנן, דאס וואס מיר האבן געלערנט א משנה אין כריתות, נזיר שנטמא טומאות הרבה, א נזיר וואס איז געווארן טמא אסאך מאל, אינו מביא, ברענגט ער נישט, אלא קרבן אחד, נאר איין קרבן. וואס איז די פשט אין דעם אז ער איז געווארן איינמאל טמא און און צומארגנס נאכאמאל טמא, דאס רופט זיך נישט אן קיין טומאות הרבה, דעמאלט איז דאך עס איין לאנגע טומאה, אלא ווידער וואס וויל מען טייטשן אז ער איז געווארן טמא? און מען האט שוין אויף אים געשפריצט דעם דריטן דעם זיבעטן און ער איז נאכאמאל געווארן טמא, איז איז דאך הייבט זיך דאך שוין אן א נייע טומאה, ער איז דאך שוין געווארן מחויב פאר א קרבן פאר דעם פריערדיגן, דארף ער דאך ברענגען יעצט נאך א קרבן, אבער דא שטייט דאך א דין אז ס'איז דא אסאך טומאות און דאך ברענגט מען איין קרבן, מאן תנא ווי ווער וועט דאס אויסקומען? אמר רב חסדא רבי יוסי ברבי יהודה היא, דאס וועט גיין ווי רבי יוסי ברבי יהודה. דאמר וואס רבי יוסי בר רבי יהודה לערנט אזוי בנזיר טהור שנטמא נזירות טהרה משביעי חיילא, די נזירות טהרה הייבט ער אן צו ציילן פון דעם זיבעטן טאג, אויב אזוי, ומשכחת לה, קען זיין ס'איז דיפערענט טומאות, און דאך ברענגט ער איין קרבן, ווי אזוי? כגון שנטמא בשביעי, עכ דעם ערשטן טאג אין חודש איז ער געווארן טמא, האט ער געציילט זיבן טאג, און דעם זיבעטן טאג איז ער שוין געווארן ריין, און דעם זיבעטן טאג לויט רבי יוסי ברבי יהודה הייבט מען זיך שוין אן צו ציילן נאכאמאל, דער ערשטער טאג נייע נזירות איז פאר א נאכט, איז ער געווארן נאכאמאל טמא. איז שוין דא צוויי טומאות, נאכהער האט ער ווידער געווארט זיבן טעג ער זאל ווערן ריין, איז ער ווידער געווארן טמא, און רופט זיך דאס אן נטמא בשביעי, וחזר ונטמא בשביעי, דעם זיבעטן טאג נאכדעם, איי וועל איך פרעגן א שאלה, פארוואס איז ער יוצא מיט איין קרבן? ער איז דאך געווארן שפעטער נאכאמאל טמא, ווען? ווען ער האט שוין אנגעהויבן צו ציילן די נזירות טהרה. ס'גוט פארוואס ער ברענגט לויט אים איין קרבן. ווען ווערט אויף אים דער חיוב פון קרבן ווען? דעם אכטן טאג, איז דערשט צומארגנס, זאגן מיר, כיוון דלא יצא שעה הראויה להביא קרבן, ווייל עס איז דאך נאכנישט געקומען די צייט ווען ער דארף ברענגען א קרבן, דעריבער אינו חייב אלא קרבן אחד, דעריבער איז ער נישט מחויב נאר איין קרבן, נאכאמאל אז די זאך איז אזוי, אסאך טומאות איז דאס ווייל ווען ער איז געווארן טמא ס'אנדערע מאל איז דאך שוין געווען די זיבעטע טאג פון די פרי דאך די פריערדיגע און ר'האט שוין אנגעהויבן צו ציילן די נייע נזירות איז דאך א נייע טומאה אבער מ'איז יוצא מיט איין קרבן ווייל ס'איז דאך נישט געווארן די חיוב פון קרבן ביז מארגן. מוז עס גיין ווי ער, דאי תימא רבי היא, ווייל אויב דאס זאל גיין ווי רבי איז אזוי, אי ווען זאגט רבי הייבט מען אן צו ציילן די נזירות טהרה, דעם אכטן, אי דנטמא בשביעי ער איז געווארן טמא דעם זיבעטן טאג, נאכער האט מען געשפריצט אויף אים דעם דריטן דעם זיבעטן, וחזר ונטמא בשביעי. איז דאך קומט דער זיבעטער טאג האט ער דאך נאך נישט אנגעהויבן צו ציילן קיין נייע נזירות, אויב אזוי כולהו טומאה אריכתא היא, ווערט דאך אלעס אנגערופן איין לאנגע טומאה, ווייל ער האט דאך נאך נישט אנגעהויבן צו ציילן קיין נייע נזירות איז עס גלייך ווי ער ווערט טמא דעם זעקסטן טאג, פארוואס זשע רוף איך עס דא אן טומאות הרבה? ואי דנטמא בשמיני, און אויב כ'זאל לערנען ער איז געווארן טמא דעם אכטן טאג, וחזר ונטמא בשמיני, ניין, דעמאלט איז ער נישט יוצא מיט איין קרבן, פארוואס? והרי יצתה שעה שראויה להביא קרבן, ווייל ער איז דאך שוין געדו האלט ער דאך שוין דעם אכטן טאג ווען מען דארף ברענגען א קרבן, איז שוין גלייך די אנדערע טומאה, ווי ער וואלט געווען געווארן טמא נאכדעם וואס ער האט געברענגט דעם קרבן, ווייל ס'איז דאך שוין געווען דער חיוב פון קרבן, איז דאס וואס שטייט אין די משנה אז ס'איז דא אסאך טומאות און מען ברענגט נאר איין קרבן, קען עס נאר גיין ווי רבי יוסי ברבי יהודה וואס ער לערנט אז ווען הייבט מען אן צו ציילן? דעם זיבעטן טאג. פרעגט די גמרא, מאי טעמא דרבי, וואס איז דער טעם פון רבי'ן וואס רבי לערנט אז ווען הייבט מען אן צו ציילן די נזירות טהרה? פון אכטן טאג? אין אמת'ן איז ער דאך שוין טהור ווערט ער דאך שוין דעם זיבעטן טאג, פארוואס זאל מען אנהייבן ציילן דעם אכטן טאג? אמר קרא, שטייט אין פסוק, פריער ווערט דערמאנט אין פסוק ביום השמיני יבא שתי תורים, נאכדעם שטייט וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, אז מען זאל מיט דעם קרבן מכפר זיין אויף דעם וואס ער האט געזינדיגט, והדר, און נאכדעם שטייט וקידש את ראשו, וביום ההוא, אז אין דעם טאג וואס מען האט אויף אים מכפר געווען, דעם טאג וואס מען האט געברענגט דעם קרבן, דאס הייסט דעם אכטן טאג, דעמאלט וקידש את ראשו. פרעגט די גמרא, איז דאך א קשיא ביי רבי יוסי ברבי יהודה, פארוואס זאגט רבי יוסי ברבי יהודה אז פון זיבעטן, אין פסוק שטייט דאך פריער וכיפר עליו, און נאכדעם וקידש את ראשו, רבי יוסי ברבי יהודה זאגט פון פסוק איז א ראיה אנדערש, אם כן אז ס'זאל זיין ווי רבי זאגט אז נאכדעם קרבן דעמאלט אויך וקידש את ראשו, לימא קרא זאל שטיין אין פסוק וקידש את ראשו, אז ס'עט מען נאר שטיין וקידש את ראשו וועל איך וויסן אז דאס גייט ארויף אויף דעם אכטן טאג, ביום ההוא למה לי, אין פסוק שטייט וקידש את ראשו ביום ההוא, וואס מיינט א פסוק צו זאגן מיט דעם ביום ההוא? אם אינו ענין לשמיני, דעם ביום ההוא קען נישט ארויפגיין אויף שמיני, ווייל אויב ס' מ'זאל מיינען בשמיני נאך דעם קרבן דארף דאך ניט שטיין די ביום ההוא תנהו ענין לשביעי אז דער פסוק זאגט ער זאל ברענגען דעם קרבן וקידש את ראשו, ווען וועט ער אנהייבן ציילן די נזירות? ביום ההוא א טאג פריער ווען מ'האט זיך אפגעשוירן? אויב אזוי איז דאך דא יעצט א קשיא אויף רבי'ן, ורבי נמי איז דאך דא א קשיא, הכתיב ביום ההוא, אויב מען מיינט דעם אכטן טאג דארף דאך נישט שטיין די ביום ההוא, אמר לך רבי, רבי וועט דיר ענטפערן, ההוא, דאס וואס שטייט ביום ההוא, להכי דאתא, גייט מיר דאס דערציילן, לומר לך דיר צו זאגן, אף על פי שלא הביא קרבנותיו, ווען ס'זאל נישט שטיין די ביום ההוא, וואלט דער פשטות פון פסוק אויסגעוויזן אז וכפר עליו מאשר חטא על הנפש, נאכדעם ווי מ'האט געברענגט דעם קרבן, און נאכדעם וקידש את ראשו. קומט מען דערציילן ביום ההוא אז די נזירות הייבט זיך אן צו ציילן דעם אכטן טאג אפילו ער האט נישט געברענגט דעם קרבן. אויב אזוי אז מיר זאגן די נזירות איז חל אויף אים לויט רבי אפילו ער האט נישט געברענגט דעם קרבן, ווען איז חל אויף אים די נזירות? די נאכט וואס מארגן איז דער אכטער טאג, צי דער אכטער בייטאג. פשטות איז שוין חל אויף אים די נזירות גלייך ביינאכט. פריער אז איך האב געלערנט אז ס'איז פארבינדן מיטן קרבן איז עס חל נאכדעם ער האט מקריב געווען דעם קרבן. יעצט זאג איך דאך אז דער גורם איז דער טאג. ווען איז חל די נזירות ווען? פאר די נאכט. אויב אזוי. בלייבט דאך שווער די פריערדיגע עמוד א'. מיר האבן פריער געהאט א משנה, אמאל איז פארהאנען אסאך טומאות און דאך ברענגט מען איין קרבן, האב איך געזאגט אז דאס גייט נאר ביי רבי יוסי ברבי יהודה, יעצט קען דאך עס גיין לויט רבי'ן אויכעט, ווי אזוי ער איז געווארן טמא דעם אכטן ביינאכט, און די נזירות האט ער שוין אנגעהויבן. צו ציילן, די נאכט נאכן זיבעטן, די נאכט נאכן זיבעטן מארגן דער אכטער, איז אזוי, ביינאכט ברענגט מען דאך נישט קיין קרבן, טומאות הרבה איז דאס, ווייל ער האט זיך שוין די נאכט וואס איז נאכן זיבעטן, מארגן דער אכטער, הייבט מען שוין אן צו ציילן די נזירות, און ווידער די חיוב פון קרבן איז דאך נישט דא ביינאכט, ממילא איז דאך דא טומאות הרבה, און ער ברענגט איין קרבן. נאר וואס דען, ס'דא אין דעם א שאלה אין גמרא, דאס וואס מיר זאגן ביינאכט מען ברענגט נישט קיין קרבן, איז לשון אין גמרא איז אויף דעם או צו לילה הייסט מחוסר זמן, די טייטש איז אזוי, די חיוב פון קרבן ליגט שוין דעם אכטן טאג, נאר די נאכט לאזט נישט, ס'איז א זייטיגע סיבה, אויב איך וויל אזוי לערנען אז לילה לאו מחוסר זמן היא, איז די טייטש די חיוב פון קרבן איז שוין גלייך ביינאכט, נאר וואס דען, ער קען עס נישט ברענגען, אבער די חיוב ליגט שוין, דעמאלט וועט אויסקומען אז ער איז געווארן טמא דעם אכטן און נאכאמאל דעם אכטן און נאכאמאל דעם אכטן, וועט ער דארפן ברענגען אסאך קרבנות, ווייל יעדן מאל איז דאך שוין געווארן א נייע חיוב. דאס זאגט די גמרא. פרעגט יעצט די גמרא ורב חיסדא, מאי דוחקיה לאוקמי כרבי יוסי ברבי יהודה, וואס דארף ער זיך מדחיק זיין? דאס וואס איז דארט געשטאנען אז אויף אסאך טומאות ברענגט מען איין קרבן אז עס קען גיין נאר ווי רבי יוסי ברבי יהודה, לוקמה, זאל ער עס איינלערנען ווי רבי אויכעט, כגון דנטמא בליל שמיני ער איז געווארן טמא די נאכט וואס מארגן איז דער אכטער טאג, ורבי היא און דאס גייט ווי רבי, וואס איז דאך אויף אים חל די נזירות, האלט רבי איידער מען ברענגט דעם קרבן, ווייל אויב איך בין מרבה דעם אכטן טאג אפילו מען האט נישט געברענגט דעם קרבן, איז דאך ווארשיינליך שוין חל אויף אים די נזירות ווען? די נאכט וואס מארגן דער אכטער טאג, אויב אזוי קען דאך די משנה דארט גיין ווי רבי, ער איז געווארן טמא די נאכט וואס מארגן איז דער אכטער טאג, ווייל עס אויף אים חל נזירות, איז ביינאכט ווערט עס אנגערופן אסאך טומאות, אבער דאך איז דער דין ער פטר'ט זיך מיט איין קרבן, ווייל ס'איז נאך נישט געקומען די צייט ווען ס'איז ראוי צו ברענגען א קרבן, ווייל מען איז נישט מקריב דעם קרבן ביינאכט. מדלא מוקים לה כרבי, אז רב חיסדא גייט נישט איינלערנען די משנה פון כריתות אזוי ווי רבי לימא וועלן מיר זאגן קסבר אז רב חיסדא האלט לילה לאו מחוסר זמן היא אז די נאכט הייסט נישט ס'פעלט א צייט נישט מען מיינט אז מען זאל עס קענען מקריב זיין נאר מען מיינט אזוי אז ביינאכט איז שוין דא די חיוב נאר וואס דען, די גורם איז די נאכט לאזט נישט, איז אויב ביינאכט איז שוין דא דער חיוב, איז אויב ס'וועט זיין אזאן פאל וועט אויסקומען, ער וועט דארפן ברענגען אסאך קרבנות, ווייל מיר זאגן דאך ביינאכט ווערט שוין די חיוב, איז דאך פון דעם א ראיה אז רבי האלט הלילה לאו מחוסר זמן היא, אז דער חיוב צו ברענגען די קרבן איז שוין ביינאכט, און אויב דער חיוב צו ברענגען די קרבן איז שוין ביינאכט, איז דאך איז אויב ער איז געווארן טמא דעם אכטן, איז דאך שוין דעמאלט געווען דער חיוב צו ברענגען דעם קרבן, דעריבער וועט ער דארפן ברענגען אסאך קרבנות, דעריבער מוז איך עס איינלערנען ברב יוסי ברב חנינא ברב יהודה. אמר רב אדא בר אהבה, האט רב אדא בר אהבה געזאגט, ניין, ס'נישט קיין ראיה אז רבי האלט לילה לאו מחוסר זמן היא. אין אמת איז אזוי, וואס האט רבי געזאגט? אז ס'איז חל אויף אים די נזירות דעמאלט ווען מ'קען ברענגען דעם קרבן. איז ווער האט געזאגט אז ביינאכט איז חל אויף אים די נזירות, ממה נפשך, אויב איך וועל האלטן לילה לאו מחוסר זמן אז ביינאכט ליגט שוין אויף אים די חיוב פון קרבן ברענגען, דעמאלט איז טאקע חל אויף אים די נזירות ביינאכט, אבער אויב איך וועל לערנען אז לילה איז יא מחוסר זמן, אז די צייט איז נאך נישט ביינאכט און נאך נישט די חיוב פון קרבן, טא ווען וועט אויף אים חל זיין די נזירות? ערשט בייטאג, איז אויב ער וועט ווערן טמא דעם אכטן דעם אכטן, וועט דאך עס נישט הייסן ווי אסאך טומאות, נאר ס'וועט דאך הייסן ווי איין טומאה. דאס האט ער פארענטפערט, ס'איז נישט קיין ראיה, הא בהא תליא, איינס איז אפהענגיק פון דעם אנדערן, דעריבער קען עס נישט גיין ברבי, אי אמרת לילה מחוסר זמן, אויב איך זאג ביינאכט איז נאך נישט דא קיין חיוב פון קיין קרבן, אימת מיחזי לקרבן, ווען איז די צייט וואס ווערט א חיוב קרבן? אין לצפרא, אינדערפרי, איז נזירות נמי לא חיילא, איז די נזירות אויך נישט חל עד צפרא, ביז אינדערפרי, דעריבער אז ער איז געווארן טמא די נאכט וואס מארגן דער אכטער, נאכאמאל טומאה, נאכאמאל טומאה, רופט זיך דאס אן איין טומאה, ווייל ער האט זיך נאכנישט אנגעהויבן צו ציילן די נזירות דטהרה איז נישט קיין טומאות הרבה. ואי אמרת אויב איך לערן לילה אינו מחוסר זמן. און אויב איך לערן ביינאכט איז נישט קיין מחוסר זמן, איז דעמאלט איז נזירות טהרה חיילא מאורתא, און ווען איז די חיוב פון קרבן? אויכעט מאורתא, און הייסט עס טאקע טומאות הרבה, אבער מען דארף דאך ברענגען אסאך קרבנות ווייל ער איז געווארן טמא אין דער צייט ווען עס איז שוין געליגן ביינאכט, ליגט שוין אויף אים א חיוב אז ער זאל מארגן בייטאג. ברענגען א קרבן. תוספות, גופא, תוספות און רש"י און דער רא"ש זענען נישט גורס דעם גופא. גופא איז שטענדיג די טייטש פון דרך אגב האב איך אראפגעברענגט א מימרא פון אן אמורא אדער א ברייתא, זאג איך גופא איך גיי דאס מפרש זיין, אבער דא א איז דאס פריער נישט געווארן דערמאנט וואס מיר גייען יעצט לערנען, דעריבער איז מען דא גורס תנו רבנן. האבן די רבנן געלערנט נטמא בשביעי, ער איז געווארן טמא דעם זיבעטן טאג, א נזיר טהור איז געווארן טמא, האט מען אויף אים געשפריצט דעם דריטן טאג און דעם זיבעטן טאג, און דעם זיבעטן טאג ווערט ער שוין ריין, איז ער געווארן טמא דעם זיבעטן טאג, וחזר ונטמא בשביעי, אינו מביא אלא קרבן אחד. ברענגט ער נישט נאר איין קרבן, כאטש אין אמת'ן ווען ער איז געווארן ס'אנדערע מאל טמא האט ער דאך שוין אנגעהויבן צו ציילן די נזירות טהרה, ווייל ער לערנט דא א אז מען הייבט אן צו ציילן פון דעם זיבעטן, דאך זאגן מיר ער ברענגט נישט נאר איין קרבן, אזוי ווי מען האט פריער געלערנט אויף אסאך טומאות ברענגט מען איין קרבן, נטמא בשמיני, ער איז געווארן טמא דעם אכטן טאג, וחזר ונ, און נאכדעם איז ער געווארן טמא, די איז שוין דא אויף אים א חיוב, א צווייטע קרבן, דער ערשטער שמיני מאכט שוין דעם צווייטן קרבן, וחזר ונטמא בשמיני, מביא קרבן על כל אחד ואחד, ברענגט ער א קרבן אויף יעדן טומאה באזונדער. וואס איז די חילוק? כאטש דער תנא האלט אז די נזירות טהרה איז חל פון זיבעטן טאג, נאר ווייל ער איז געווארן טמא בשביעי, דעמאלט ווען ס'איז נאך נישט געווען קיין חיוב אויף אים צו ברענגען דעם קרבן, ווערט ער געפטר'ט מיט איין קרבן אויף אסאך טומאות. אויב ער איז געווארן טמא דעם אכטן, איז דאך שוין אין דעם אכטן געווען, ער איז שוין געווארן מחויב צו ברענגען א קרבן, איז גלייך די צווייטע טומאה, ווי ער איז געווארן טמא נאך דעם ווי ער האט שוין מקריב געווען. רבי אליעזר געזאגט אז אויב דער נזיר טהור ווערט טמא דעם ערשטן טאג פון דעם ציילן, דעמאלט דארף ער נישט ברענגען קיין קרבן טומאה, אזוי האט זיך דאך רבי אליעזר אפגעלערנט פון פסוק והימים הראשונים יפלו אז ס'דארף זיין אז ס'זאל זיין ימים, ממילא ווען אז אויב איך וויל זאגן אז די נזירות איז חל דעם אכטן טאג, איז אויב ער ווערט טמא דעם אכטן טאג, איז ער נישט מחויב צו ברענגען קיין קרבן טומאה אינגאנצן, דעריבער דארף איך דא אטייטשן, מתחיל ומונה מיד דברי רבי אליעזר, ווען הייבט ער אן צו ציילן די נזירות טהרה? דעם זיבעטן טאג. אין אנדערע ווערטער, אז רבי אליעזר האלט אזוי ווי מיר האבן געלערנט עמוד א' אזוי ווי רבי יוסי ברבי יהודה לערנט, וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, קרבן אחד על הכל, די חכמים זאגן אז ר'איז געווארן טמא דעם אכטן, און ר'איז געווארן ריין, און ס'איז שוין געקומען דער נייער אכטער, דערפאר איז פאר אלע טומאות ברענגט ער איין קרבן, עד שיביא חטאתו. ווי אויב ער האט נאך נישט געברענגט דעם חטאת, איז איין קרבן אויף אלעס, הביא חטאתו ונטמא, ער האט געברענגט דעם חטאת און איז געווארן טמא, נאכער האט ער געציילט ווי מען זאגט געשפריצט אויף אים און ס'איז ווידער געקומען דער אכטער, הביא חטאתו ונטמא, מביא קרבן על כל אחד ואחד. דער חידוש איז, הביא חטאתו האט נאר געברענגט דעם חטאת, ולא הביא אשמו האט נאך נישט געברענגט די קרבן אשם, מונה הייבט ער שוין אן צו ציילן די נזירות, דעריבער אז ער הייבט שוין אן צו ציילן די נזירות, איז אז ער ווערט טמא נאכדעם ער האט געברענגט דעם חטאת, דארף ער ברענגען א באזונדער קרבן, א נזיר. טהור שנטמא ברענגט דריי קרבנות, א חטאת, א אשם און א עולה. די חטאת און די עולה דאס איז פון עופות, און די אשם איז א כבש. איז זאגט, איז לויט דעם תנא קמא, לויט די חכמים, ווי לערנען די חכמים אז ווען איז חל אויף אים נזירות נאך דעם ווי ער האט געברענגט דעם חטאת דעריבער דאס וואס ער איז געווארן טמא דעם אכטן טאג אויב ער האט נאך נישט געברענגט דעם חטאת וועט נישט ווערט עס וועט ער אלץ זיין געפטר'ט מיט איין קרבן נאר אויב ער האט שוין געברענגט דעם חטאת אפילו ער האט נישט געברענגט דעם אשם איז זאגן מיר, הייבט מען שוין אן צו ציילן נזירות, ברענגט מען פאר יעדן טומאה א באזונדער קרבן. די עולה האט ער נאכנישט געברענגט. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, רבי.
כשם שחטאתו עיכבתו אזוי ווי דו האלטסט אז מען ברענגט נישט דעם חטאת הייבט ער נישט אן צו ציילן נזירות טהרה, כך אשמו מעכבו, די זעלבע זאך איידער מען איז מקריב דעם אשם קען ער נישט ציילן נזירות לטהרה.